יא, די ערשטע מאמר אין פרשת שלח, שלח לך אנשים כו'. יא, די פרשה הייבט זיך אן די מעשה מיט די מרגלים, וואס די וואס משה משה האט געשיקט מרגלים און דער גאנצער זיי האבן א ריזיגע הוציאו דיבה על הארץ. איז שלח לך אנשים כו' ענין המרגלים, שהיו נשיאי העדה זענען געווען די נשיאים, דאס הייסט אנשי שם זענען געווען פון די חשובים וואס איז געווען ביי כלל ישראל, ומה טעם שלא רצו ליכנס לארץ ישראל, ווי וואס איז דער טעם טאקע וואס זיי האבן געהאט אזא נישט געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל, ס'איז נישט געווען גלאט אזוי א מ'האט מורא געהאט בגשמיות פון די און אויב עס איז געווען גרויסע נשיאי עדה אנשי שם איז דאס אז זיי האבן נישט געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל איז פארבונדען אויך מיט זייער מעלה מיט זייער מיט זייער גדלות מצד זייער גדלות האבן זיי נישט געוואלט אריין גיין אין ארץ ישראל דאס גייט אלטער רבי מבאר זיין. אין דער מאמר, וגם להבין מהות מדרגת ארץ ישראל, וואס איז טאקע דער מדרגה פון ארץ ישראל, וואס פאר א, צו וואס פאר א מדרגה קומט צו א אידן מיט דעם וואס מען קומט אריין אין ארץ ישראל. הנה כתיב אל הארץ אשר נתתי להם ארץ זבת חלב ודבש, ומה שבח הוא זה, וואס איז דער פשט אז דער פסוק מתאר די גרויסע מעלה פון ארץ ישראל, צו וואס פאר א מדרגה לייכט אין ארץ ישראל, צו וואס פאר א מדרגה קען מען צוקומען דורך זיין אין ארץ ישראל, זאגט דער פסוק ארץ זבת חלב ודבש, וואס פאר א שבח איז דאס, חלב ודבש.

איז הנה כתיב כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי השם וגומר. וצריך להבין היתרון שבלחם והלא האדם גם כן במאמר נברא וואס וואס עפעס דארף דער מענטש אנקומען צו דער מוצא פי השם וואס איז דא אין דער לחם דער מענטש האט דאך אליין א מאמר ס'איז דער מאמר נעשה אדם כמו שכתוב נעשה אדם כו' איז דאך דער מענטש אליין באשאפן געווארן מיט זיין אייגענעם מאמר אלוקי וואס דארף ער אנקומען דווקא צו ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דווקא אך הענין הוא כי מוצא פי השם שבדצ"ח הוא ענין הרפ"ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים ואדם הוא מהתיקון ולכן צריך האדם לקבל חיותו מדצ"ח דווקא. פארוואס דארף מקבל זיין זיין חיות פון דומם צומח חי לפי ששורש הרפ"ח ניצוצין הוא מאוד נעלה כמבואר במקום אחר ס'הייסט וואס די אלטער רבי ברענגט ארויס איז איז אז מצד אחד דומם צומח חי איז נידריגער פון דער מענטשן אבער מצד דעם אליין וואס איז נידריגער איז זייער שרש אסאך העכער מצד דעם וואס זייער שרש איז אסאך העכער דארף דער מענטש אנקומען צו זיי די אלטער רבי ברענגט נאך א דוגמא וכמו כן ענין ירידת הנשמה לעולם הזה השפל דווקא בכדי לאכפיא לסטרא אחרא בכדי שעל ידי זה אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא כיתרון אור הבא מן החשך דווקא. דאס זענען צוויי עניינים וואס מען זעט וואס וואו איז דא דער תכלית וממילא וואו איז דא דער תכלית העילוי דווקא אין אראפגיין נידריגער פון דיין מדריגה דארטן דווקא קענסטו צוקומען צו תכלית המעלה סיי בנוגע צו כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי הוי' שבו יחיה האדם אז דווקא אין אראפגיין דער מענטש איז מדבר און דווקא בשעת ער נידערט זיך אראפ, ער איז יורד צו די מדריגה פון דומם צומח חי, נאר דארטן קען ער צוקומען צו תכלית העילוי, נאר בשעת ער קומט, ער נידערט זיך אראפ, און ער דארף מקבל זיין זיין חיות פון נידעריגער. ס'הייסט וואס די אלטער רבי ברענגט פון דומם צומח חי, עס איז נישט גענוג, דאס איז די נקודה די אלטער רבי וויל ארויסברענגען אין דעם מאמר, אז דווקא בשעת מען נידערט זיך אראפ נידעריגער פון דעם אייגענע מדריגה, דווקא דורך דעם קען מען צוקומען צום תכלית העילוי, און דער אופן הירידה איז א ירידה פנימית, אזוי ווי דער ירידה פון כי לא על הלחם לבדו, דאס וואס דער מענטש דארף אנקומען צו לחם צו דומם צומח חי איז ווייל זיי האבן א העכערן שרש, און ווי קען ער טאקע צוקומען צו די שרש פון דומם צומח חי, ער דארף מקבל זיין חיותו פון מאכלים פון דומם צומח חי, דאס איז נישט גלאט אז ער קען נישט טון אין דעם דומם צומח חי, די ירידה קען נישט זיין א ירידה בדרך מקיף, ער דארף זיך טאקע אראפנידערן און אין א פנימיות'דיגע אופן, ער מקבל זיין לעבן, ער לעבט פון דער לחם פון דער דומם צומח חי. איז ער ער ס'איז א זייער א שטארקע ירידה, ער נידערט זיך אראפ, און דווקא דורך די ירידה קען ער צוקומען צו תכלית המעלה, ס'איז ווי קען ער אנקומען צו דער שורש פון פון פון די דברים תחתונים, פון די פון די פון די דומם צומח חי, וואס דער שורש איז גאר הויך, אויף צו צוקומען צו דער שורש וואס איז גאר הויך, איז דאס דווקא בשעת ער נידערט זיך אראפ, און ער איז מקבל חיותו פון דומם צומח חי. און על דרך זה בנוגע צו ירידת הנשמה למטה ס'איז נישט סתם צוויי דוגמאות דער וואס ער ברענגט פריער לגבי דומם צומח חי ברענגט ארויס ווי קומט מען צו דער תכלית המעלה פון ירידת הנשמה למטה איז ווייל ס'איז דא יתרון אור הבא מן החשך און יתרון אור הבא מן החשך איז בשעת מ'איז מ'דארף זיך טאקע אראפנידערן אין דעם חשך. ווייל דער איז דא א העכערע שורש.

א מדבר לעבט. איך פארשטיי אבער לפועל ער דארף מקבל זיין זיין לעבן פון דארטן ער עסט פון דארטן ווי קריגט ער טאקע ווי ווערט ער פארבונדן מיטן שורש הנעלה וואס איז דא אין דומם צומח חי דומם צומח חי יא ס'איז דא א אופן וואס דער מענטש בלייבט אין זיין מעלה און ער פארנעמט זיך מיט דברים גשמיים נישט וואס דער מענטש ווערט נישט ער דארף נישט ער דארף זיך נישט אראפטראגן דארטן. ער דארף, ער בלייבט אין זיין מדריגה און ער פארנעמט זיך מיט זיי, ער פארנעמט זיך מיט זיי, ער איז מברר, זאגט א מענטש איז מברר חלקו בעולם, ער ליגט אינמיטן דאווענען און לערנען און ער פארנעמט זיך אביסל מיט עולם הזה, נישט וואס ער לייגט זיך אריין אין דעם, וואס ער לעבט פון דעם, דער אלטער רבי רעדט פשוט בגשמיות, בשעת א מענטש עסט איז ער מקבל חיותו, זיי באלעבן אים, דער מאכל באלעבט אים, ס'איז נישט גלאט אזוי ווי דער מענטש שטייט העכער פון דעם ער דארף נישט אנקומען צו דעם, ער איז נישט נתפס אין דעם און ער פארנעמט זיך מיט דעם.

עס איז דא א זייער הויכער שרש וואס געפינט זיך אין דברים תחתונים, און איך דארף אנטדעקן דעם שרש, איך דארף דאס מגלה זיין, אבער לאו דווקא בשעת איך בשעת איך בין מברר דברים גשמיים, אנטדעק איך, לאמיר זאגן, איך בין מגלה דעם שרש פון די דבר גשמי, וועל איך מקבל זיין א תוספת אור פון דעם שרש פון דער דומם צומח חי. אבער. צו דאס מאנט פון מיר אראפנידערונג זיך טאקע? דארף איך יורד זיין צו די מדריגה מיט דומם צומח חי? צו איך קען בלייבן אין מיין מצב? איך וועל מברר זיין דעם דומם צומח חי, בשעת ס'וועט נתגלה ווערן זייער שורש דורך מיין עבודה וועל איך קריגן א סיוע פון דעם. דא ליגט א תירוץ צו מען דארף זיך אראפנידערן, מען דארף מקבל זיין זיין חיות מיט דומם צומח חי, בכדי צו מקבל זיין דעם שורש, פון דעם דומם צומח חי פאדערט זיך פאר דעם א א ירידה, ער דארף טאקע זיך אראפנידערן מקבל זיין זיין עסן פון דומם צומח חי, און על דרך זה בנוגע צו ירידת נשמה למטה. זאגט וואס זאגט לפי ששרשם מאד נעלה דער לפי זאגט אבער זאגט אך הענין הוא כמבואר שם שבדצ"ח ענין הרפ"ח ניצוצין שנפלו בשבירת הכלים והאדם מתיקון ס'איז דער מענטש איז העכער ער איז פון תיקון. ולכן צריך האדם מקבל חיותו מדצ"ח דווקא, ער דארף, ער דארף זיך אראפ, ער דארף מקבל זיין די חיות פון דצ"ח, לפי ששרש ענין הרפ"ח ניצוצות מאד נעלה, אבער מצד דעם וואס דער שרש איז זייער נעלה, דארף ער זיך אראפנידערן מקבל זיין זיין חיות פון א נידעריגערע זאך פון אים, און על דרך זה זאגט ער כמו ענין ירידת נשמה למטה, לעולם השפל דווקא, ס'איז א נידעריגע וועלט, ס'איז א ירידה. און וואס איז דאס כדי לאכפיא לסטרא אחרא וכדי שעל ידי זה אסתלק יקרא דקודשא בריך הוא כיתרון הבא אור הבא מן החשך דווקא, און דער טעם כמו, און דער טעם איז נאך אזוי ווי מ'האט געזאגט, כמו על דרך משל מגרעין הנזרע בארץ, שעל ידי ריקבון שנרקב ונפסד בארץ הוא צומח אחר כך בתוספת רב וכיתרון אור, דאס הייסט דער גרעין דארף דארף אינגאנצן פארשימלט ווערן אין דעם ערד, דער גרעין קען נישט בלייבן און דער ערד, אין א געוויסער זין איז דער ערד א ירידה לגבי דער גרעין. דער ערד איז דאך האט דאך נישט קיין קיין קיין תכונות חשובות, אוודאי ס'איז דא די כח הצומח שבארץ, אבער דער ערד מצד עצמו איז דאך איז דאך איז דאך א נידעריגערע איכות פון דעם גרעין, דער גרעין האט די כח להצמיח איז איז א איז א איז א איז א האט אין זיך דעם פאטענשעל דעם תכונה, ס'קען ווערן פון אים אן עץ פרי, דער גרעין האט דאך האט אין זיך די תכונות, דער ארץ ארץ איז גלאט ס'אן ערד, אין ארץ געפינט זיך א זעהר א העכער זאך א כח הצומח, אבער דער עצם תכונות דער עצם חומר פון ארץ איז נישט קיין. און האט נישט האט זיך נישט קיין קיין קוואליטיס ווי מ'זאגט ווי דער גרעין האט, און דער גרעין בכדי אז דער גרעין זאל קריגן דער מעלה וואס איז דא אין ארץ דארף ער פריער פארשימלט ווערן, פריער דארף ער ווערן א חלק פון דער ערד דארף ער אוועק גיין אינגאנצן פון זיין ציור ער דארף זיך אינגאנצן פארשימלט ווערן און ווערן פון דער ארץ און דערנאך לאחרי וואס ער ווערט פארשימלט קען ער קריגן די תוספת אור וואס איז דא אין ארץ אבער פארדעם גייט ער דורך א שלב וואס ער פילט נישט דעם דעם דעם גודל המעלה ס'איז נישט וואס ער שטייט ער פארלירט ס'איז נישט ווען דער גרעין בלייבט אין זיין איכות אלס גרעין. און ער קומט אראפ אין ארץ, און ער נעמט דער מעלה וואס איז דא אין ארץ. דער גרעין פריער דארף אוועק גיין פון זיין ציור אלס גרעין, ער ווערט אויס גרעין, ער ווערט אינגאנצן פארשימלט אין לאנד, און בשעת ווי יעמאלט ווערט ער ערד, ס'איז דא עפעס א שלב וואס ער ווערט פארשימלט, ער ווערט ערד, ער פארלירט זיין איכות, און נאר שפעטער. קומט צו דער עליה פון יתרון האור מן החשך, אבער די נשמה דארף גאר דורכגיין דעם שלב פון חשך, און בשעת מען גייט דורך דעם שלב פון חשך פילט מען נישט, יעמאלט פארלירט ער זיין פריערדיגע ציור, ס'איז דא א ירידה. דאס זאגט ער וביאור הענין, וואס איז טאקע די ביאור הענין? דהנה עליה אמר, דאס רעדט ער וואס וואס דארף מען טאקע אנקומען צו דעם ביאור הענין, דהנה אליהו אמר בתיקונים, אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין קרינן וקרינן להון עשר ספירן לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין. אלטער רבי טייטשט, אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין וקרינן לון עשר ספירין לאנהגא בהון עלמין סתימין דלא אתגליין, זאגט וואס איז די פשט עלמין? עלמין איז מלשון העלם, ונקרא בזוהר היכלות, היכל החסד, היכל הגבורה, היכל הזכות, ובתוכם נשמות שנהנין מזיו השכינה ומלאכים שעומדים באהבה ויראה ופחד, אלטער רבי טייטשט פשוט עולמות בי"ע, עלמין טייטשט ער פשוט עולמות בי"ע, דער ווארט עולם גייט עולם מלשון העלם, ס'הייסט אז ס'דא אז אין עולם איז ס'דא א העלם וואס איז מעלים זאל זיך נישט הערן בתוקף דעם אור אלוקי. בכדי אז די נשמות און די נבראים די מלאכים זאלן קענען זאלן קענען לעבן מיט געטליכקייט זאל קענען הנאה האבן פון זיו השכינה דארף זיין א צמצום אויב ס'וואלט געלויכטן דעם אור אלוקי מיטן גאנצן תוקף ווערט נתבטל די מציאות פון די נשמה ווערט נתבטל די מציאות המלאך דארף זיין א העלם דארף זיין א התעלמות און דער אור אלוקי קומט אן בצמצום דורכדעם קענען די נשמות און די מלאכים לעבן און געניסן פונעם אור אלוקי איז עלמין דאס איז דער העלם דאס ווערט אנגערופן די היכל. היכל, די ווארט היכל זאגט היכל החסד היכל הגבורה, היכל איז דאס איז דאס דער דער ווי דער אלטער רבי טייטשט היכל איז דאס דער העלם, ס'איז היכל דאס מען זאגט דער דער היכל מיינט דאס ווי דער אלטער רבי טייטשט דא איז דאס דער לאמיר זען אפאר שורות ווייטער. וזהו כמו מחנה מיכאל בחינת אהבה וגם מחנה גבריאל בחינת יראה ופחד כמאמר רז"ל נהר דינור יוצא מזיעתן של חיות כו' ואומרים שירה כל אחד ואחד לפי השגתו, ס'הייסט יעדער איינער נעמט אלקות לפי זיין מציאות לפי זיין ציור לפי זיין השגה. אבער וואס איז דער היכל? ההיכל הוא בחינת כלל שכולל כל הפרטיות שבתוכו, כמו היכל החסד כללותו הוא חסד, והפרטיות שבתוכו הוא חכמה שבחסד וחסד שבחסד. ס'איז ס'דא דער היכל החסד, ס'איז דא די היכלות, אין עולם איז פאראן די היכלות. יעדער היכל האט א געוויסער סדר עבודה, אן עבודה פון חסד. אין חסד גופא איז פאראן פארשידענע אופנים אין דער אין דער. אין דער מידת החסד די פארשידענע אופנים, חכמה שבחסד, גבורה שבחסד, אבער היכל איז דאס דער צמצום אז אין וואס פאר א אופן נעמט מען אלקות דא אין דער וועלט אין א ציור פון חסד? אין חסד גופא איז פארהאן פארשידענע אופנים, אבער דאס וואס מ'נעמט אלקות דא עפעס א הגבלה כללית אין וואס פאר א קו, אין וואס פאר א ציור נעמט מען געטליכקייט אין א ציור פון חסד. דאס איז א העלם, דאס ווערט אנגערופען א העלם. וואס איז דער פשט? עלמין מלשון העלם מיינט אז ס'איז דא א ציור מוגדר אין וואס פאר א ציור נעמט מען געטליכקייט אין א קו פון חסד, דאס איז דער העלם. ס'הערט זיך נישט דא אין דער וועלט דער אור דער תוקף האמיתי דער דער גאנצער דער גאנצער בלי גבול פון אלוקות, מ'נעמט מ'איז מצ מ'נעמט אלוקות דורך א געוויסער לבוש, דורך א קו פון חסד דורך א קו פון גבורה, איז דער היכל דאס איז דער ציור כללי דאס איז דער זאגט דער דער תחום, וואס איז דער תחום דא פון דער וועלט? וואס פאר א וואס פאר א אין וואס פאר א קו דינט דער וועלט דעם אייבערשטן? דאס איז א קו פון חסד דאס איז א צמצום באמת, דאס וואס דער וועלט איז מוגדר אין הגבלה כללית אז מ'נעמט אלוקות אין א קו פון חסד איז דאס א העלם. איז דער ווארט עלמין לאנהגא בהון עלמין עלמין גייט דאס אויף דער היכל וואס דאס איז דער העלם דאס איז דער תחום דער דער דער הגבלה אין וואס פאר א קו נעמט וועט וועט זיך דא אלוקות נתגלה ווערן דא אין דער וועלט און אין דער היכל איז פארהאן פארשידענע פרטי נבראים וואס זיי זיינען אלעס פארשידענע אופנים אין דעם קו אין דעם היכל כללי פון חסד ס'איז דא פרטים פון חכמה שבחסד חסד שבחסד כו' וכו' עשר ספירות. אלע ספירות געפינט זיך אין יעדן היכל, וכמשל העיגול ובית שכוללים כל הפרטים שבתוכם, ס'הייסט ס'דא דער עיגול, דא דער בית, און דער בית איז דער מקיף כללי דא פון דעם פלאץ, ס'דא א געוויסער פלאץ וואס איז דער כאראקטער פון דעם פלאץ, אין דעם פלאץ איז דאס א פלאץ פאר שפילן זיך, און דא פארשידענע צאצקעס אין דעם צימער, איז דער היכל, דאס איז א פלאץ אויף דעם. מטרה אויף דעם תפקיד, און ווי צו דורכפירן דעם תפקיד, דעם תפקיד, דעם ענין, דעם מטרה, איז דא פארשידענע אופנים, אזא מין סארט חכמה שבחסד, גבורה שבחסד, פארשידענע אופנים. אבער דער היכל, דאס איז די הגדרה אז מען געפינט זיך אין אזא שטוב. מען האט געבויט אזא פלאץ, אזא פלאץ מיט אזא כאראקטער, מיט אזא צורה, מיט אזא קו. דאס איז דער פלאץ, דער היכל פון חסד. איז דאס א געוויסע הגדרה. מען באשאפט א געוויסער צורה, א געוויסער סדר, און מען, אלוקות ווערט נתצמצם לפי דער קו, לפי דער צורה. וזהו פירוש לאנהגא בהון עלמין, ס'הייסט, ער האט מס ה, דער אייבערשטער האט מאציל געווען עשר ספירות לאנהגא בהון עלמין, אזוי טייטשט ער זיי, וואס איז פשט לאנהגא בהון עלמין? אז ער גייט, ער גייט עפעס פירן אין דער וועלט, לאנהגא בהון, זאגט ער אזוי, עלמין הם בחינת היכלות, וואס דאס איז די בחינה הכוללת, ולאנהגא הוא בחינת הפרטים שבתוכם. איז דער פירוש לאנהגא בהון עשר ספירות זיי לייכטן אין דער אייבערשטער האט מאציל געווען עשר ספירות און די עשר ספירות לייכטן אין יעדער וועלט לפי אופנים ס'איז די עשר ספירות אין יעדער וועלט איז פאראן צען צען פרטיות'דיגע אופנים אין יעדער ספירה איז פאראן צען פרטיות'דיגע אופנים ווי די אלע אנת הוא דאפיקת עשר תיקונין גייט דאס אויף די פרטיות'דיגע הנהגות די פרטיות'דיגע מדריגות אין דער היכל גופא. וואס איז דער היכל אליין? וההיכל הוא מעלים ומסתיר אור אין סוף ברוך הוא, שלא יתגלה להם כי אם לפי השגתם, היכל איז דער העלם, ס'איז דער עשר ספירות דורך דעם ווערט איז דא דער גילוי אין דער וועלט, דער גילוי אין דער היכל, דער היכל איז די הגדרה אז דאס אז אזא מין סארט קו וועט זיך רעדן דא. נישט העכער, נישט אנדערש, אט דער קו, דער קו פון חסד. דאס וואס ס'ווערט נתגלה אלוקות אין דער קו פון חסד, דאס איז די עשר ספירות, לאנהגא בהון עלמין. עס איז דארט דער העלם וואס דארט גייט זיין א וועלט וואס גייט, וואס מ'גייט קאכן זיך אין דער ענין פון חסד, און דערנאך ווערט נתגלה אין דעם קו דער עשר ספירות צען אופנים אין דעם ענין פון חסד. איז דער עשר ספירות דאס שוין דער גילוי וואס איז דא אין דער וועלט, אבער דער גילוי קומט נאך דער העלם. וואס דער היכל איז דאס מעלים ומסתיר אור אין סוף ברוך הוא שלא יתגלה להם כי אם לפי השגתם שלא יהיו בטלים באין סוף ברוך הוא, לפי שהן בעלי גבול מאין ליש ואינם מערך ומהות אין סוף ברוך הוא, שאין לו תחילה ואין לו תכלה לכן צריך ההיכל להעלים ולהסתיר.

קען ער נישט נעמען אלוקות סיידן מיט א מיט א צמצום, מיט א מיט א מיט א מוראדיגע העלם, נאר דורך א געוויסער קו, נאר דורך א דורך א געוויסער גבול. אין אצילות איז דער גבול אורות וכלים, אז ער גייט נישט אריין אין דעם. און פון די היכלות אשר בהשתלשלות רבות נעשה שמים וארץ גשמיים, שאין נראה בשכל אלוקות, דאס איז שמים וארץ איז אויכעט, עפעס א דער דער רקיע איז אויכעט אזא אזוי ווי א היכל, ס'איז דא עפעס א העלם כללי וואס אין דער וועלט איז דא וויפיל ס'קען זיך לייכטן אלוקות אין דער וועלט. אדער עס קען דער העלם והסתר מוחלט אז עס הערט זיך אינגאנצן נישט אלוקות אין דער וועלט, דאס איז דער היכל, און דערנאך איז דא פארשידענע אופנים ווי א מענטש לעבט אן אן געטליכקייט און קען לעבן פארשידענע פרטים אין דער וועלט, אבער עס איז דא דער העלם כללי וואס אין דער וועלט פילט מען נישט אלוקות אין א געוויסער אופן ווי ס'פילט זיך נישט אלוקות, דאס איז דער היכל, דער העלם כללי, וואו איז דער שרש אויף דעם ענין וואס עס איז דא א העלם וואס עס הערט זיך נישט געטליכקייט, דער שרש איז פון די עולם פון די העכסטע עולמות, פון עולמות בי"ע. ביזן אצילות זאגט אלטער רבי אז ס'פארהאן א היכל ס'הייסט ס'פארהאן א הפסק אז אלוקות ווערט נתגלה נאר לפי ערך הנבראים און ווער שאפט דאס אז אלוקות ווערט נתגלה לפי ערך הנבראים דאס ווייל ס'איז דא א העלם פון דער היכל וואס ער איז מגדיר וואס איז די הגבלה דא פון דער עולם און פון דעם איז משתלשל דער העלם והסתר דא אין אונזער וועלט אין עולם הזה זאגט ער זעהט וזהו ענין ירידת הנשמה לעולם הזה השפל דווקא ירידה לצורך עליה, וואס איז דער מכוון פון ירידת הנשמה למטה? דאס איז זייער אינטערעסאנט. ווי, וואס איז די כוונה פון ירידת הנשמה למטה? ירידה לצורך עליה, וואס איז דער עליה? כדי לאכפיא לסטרא אחרא בסור מרע, דאס דורך סור מרע, דורך סור מרע ברעכט ער די סטרא אחרא, און מבטל דעם העלם, ועל ידי זה יסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולהו עלמין, וואס הייסט בכולהו עלמין? שלא יהיו הכלים וההיכלות בבחינת מסתירים מאור אין סוף ברוך הוא. דער מענטש, דורך דעם וואס א מענטש טוט אתכפיא דא אין אונזער וועלט, מאכט ער איבער די היכלות פון די עולמות העליונים, אז די היכלות זאל נישט מעלים ומסתיר זיין אויף אלוקות, אדער און די כלים זאלן נישט מסתיר זיין אין אצילות. בשעת א מענטש טוט זיין עבודה דא אין דער וועלט דווקא אין עולם הזה, מיט דעם איז ער מבטל די הגבלה פון עולמות העליונים.

דער אלטער רבי זאגט און פון דעם העלם ווערט נשתלשל אז ס'איז דא א העלם מוחלט פון עולם הזה השפל בשעת דער נשמה קומט אראפ דווקא דא אין עולם הזה און זי איז טוט איר עבודה אין סור מרע ועשה טוב מאכט זי איבער דעם ענין פון היכלות אין עולמות העליונים אז ס'זאל קענען נתגלה ווערן אור אין סוף צו די נבראים די נבראים שבבי"ע און נבראים שבאצילות. אבער דאס דאס וועט ער מסביר זיין שפעטער דווקא דורך די ירידה אין עולם הזה השפל דווקא און דער עבודה דא פון אתכפיא סטרא אחרא קען ער איבערמאכן די היכלות אין עולמות העליונים. זאגט ער זי, ער זאגט ער זאגט צוויי שלבים אין דעם וואס א מענטש טוט זיין עבודה דא, זאגט פריער דארף זיין סור מרע, מ'דארף לאכפיא לסטרא אחרא בלע אוועק גיין פון דער חשך, און דערנאך איז דא דער עבודה פון פון פון פון איבער מאכן די היכלות, זאגט זאגט ער זי. ועל ידי זה יסתלק יקרא דקודשא בריך הוא בכולהו עלמין אז שלא יהיו הכלים וההיכלות בבחינת מסתירים מאור אין סוף ברוך הוא, רק שיהיו בבחינת כלים, פארקערט, נישט מבטל זיין דעם הסתר, ולאחר ווי עס מבטל דעם הסתר מאכן זיי זיין כלים באופן חיובי לקבל גילוי אור אין סוף ברוך הוא. אור אין סוף אט די בחינת וואס שטייט מצוות מעשיות רמ"ח פיקודין רמ"ח אברין דמלכא ס'איז וואס איז דער ווארט מצוות מצוות מעשיות ס'איז נישט גלאט אזוי ממשיך זיין אור אין סוף איבערמאכן אז דער העלם פון וועלט דער העלם פון היכל זאל זאל זאל איבערגעמאכט ווערן נישט גלאט אזוי מ'זאל ממשיך זיין אור אין סוף איבערמאכן דער פארוואס איז מען נישט שפירט מען נישט אור אין סוף ווייל ס'איז דא א היכל ס'איז דא א העלם און דארף איבערמאכן יענעם העלם אז דאס זאל נישט מעלים זיין אויף אור אין סוף ווי מאכט מען איבער יענעם העלם דורך מאכן א מצוה במעשה דאס הייסט אראפברענגען מצות מעשה דאס הייסט אז מען מאכט איבער דעם עולם המעשה מען מאכט איבער דעם העלם בשעת מען מאכט איבער דעם עולם המעשה יעמאלט ווערט דער ווערט דער העלם ווערט דער היכל א כלי צו אור אין סוף זאגט אזוי.

כן, יכולים לקבל די בחינת ועשה טוב, גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה דרך רמ"ח מצוות עשה. לאחר וואס ער האט דעם סור מרע דעם אתכפיא איז ער ממשיך יקרא דקודשא בריך הוא, דערנאך קען איבערמאכן דעם וועלט. דאס גיט דער מענטש דער כח, דאס איז די. דער סור מרע מאכט נישט איבער דעם העלם.

ער איז זיך כופה, הגם אז ער פילט נישט געטליכקייט, ער שפירט נישט אלוקות, ער געפינט זיך אין העלם, ער רעכנט זיך נישט מיט דעם וואס ער פילט נישט אלוקות און ער טוט א מצוה סיי ווי סיי, ער האלט זיך אפ פון טון אן עבירה, ער האלט זיך אפ פון טון אן עבירה, נישט, איז דאס נישט וואס ער מאכט איבער זיין מציאות, פארקערט, ער איז סור מרע, ער ברעכט זיך, נישט וואס ער מאכט זיך איבער אז ער זאל טראנספארמירט ווערן, ער זאל זיך איבערמאכן.

די איברים לעבן פון דער מח, והא ראיה דער מח איז מרגיש בדרך ממילא, דער מח פילט אלץ ווייל דער מח איז פארבונדען מיט די איברים, דער אלטער רבי זאגט על דרך זה בשעת ער טוט א מצוות מעשיות מאכט ער אז דער וועלט זאל ווערן כאיברים צו אלוקות, אז אין וועלט זאל לייכטן ווי חכמה עילאה, פון דער בחינת מוחין שלמעלה, אבער דאס וואס מען קען איבערמאכן די מציאות פון וועלט אז דער וועלט זאל ווערן א איבר צום אייבערשטן צו מוחין צו חכמה עילאה וואס זאל לייכטן אין סוף, איז דאס דווקא בשעת ס'איז פריער דא דעם ענין פון סור מרע. דאס איז אלס ער רעדט על פי קבלה וואס ער טייטשט אפ וואס מיינט עס ארץ זבת חלב ודבש איז חלב ודבש בבחינת תרין דרועין חסד וגבורה ימינא ושמאלא ובינייהו כלה מ'רעדט דאך מתחת זרועות עולם שהן בבחינת המשכה זאל גאר זיין די מצוות מעשיות רמ"ח אברין דמלכא וארץ ישראל מכוונת כנגד ארץ ישראל של מעלה וואס ער זאגט ער דארף וויל דא אפטייטשן וואס מיינט ארץ זבת חלב ודבש וואס איז דער וואס פאר א שבח איז דאס זאגט חלב ודבש איז דאס ימין ושמאל

אז מען זאל מאכן פון ארץ אז זאל זיין זבת חלב ודבש, אז דער ארץ זאל ווערן איברים, זאל ווערן דרועא ימינא מיט דרועא שמאלא, אז אין זיי זאל נתגלה ווערן דער בחינת מוחין עליונים, אין זיי זאל זיין מלובש בחינת מוחין עליונים, חיות מחכמה עילאה. זאגט אזוי, ולכן, עיקר המצוות בארץ ישראל דווקא, ווייל ארץ ישראל איז מכוון כנגד ארץ ישראל של מעלה, דעם עיקר וואו

חסידות הייבט זיך פארשידענע יתבטלו מציאותם לגמרי אז איבער דאס אור אין סוף וועט עס אזא מין סארט גילוי אור אין סוף וועט מען נישט בלייבן במציאות וועט מען ווערן אויס אויס מציאות אזא מין סארט מורא'דיגע גילוי וועט מען נישט אויב מען געפינט זיך אין מדבר מען נעמט דעם ס'הייסט ס'הייסט אויב ס'וועט נתגלה ווערן אור אין סוף

אז אויב דער היכל זאל נתבטל ווערן, דאס זאגט ער אז אויב ס'וועט נתגלה ווערן שאם יהיה גילוי אור אין סוף ברוך הוא למטה כמו למעלה יתבטלו, שפעטער זאגט ער יע דעם ווארט, אבער דאס זאגט ער אז אויב מ'וועט מברר זיין בחינת ארץ וועט זיך אראפלאזן אז ס'וועט זיין דער גילוי למטה וועט טאקע מברר זיין דעם היכל וועט מען ווערן אויס מציאות, מ'וועט ווערן אויס וועלט, אויס נבראים. קענסט נישט האבן אז ס'זאל זיין נבראים, ס'זאל זיין א מציאות פון א יש, א נברא, א וועלט, און דארטן זאל נתגלה ווערן אור אין סוף וואס איז העכער פון היכל. איז זיי האבן געהאלטן אז ס'מוז זיין א היכל, ס'מוז זיין עפעס א צמצום, אויב ס'וועט נתגלה ווערן אור אין סוף, למטה כמו למעלה וועט ווערן אויס וועט ווערן אויס אויס אויס מענטש.

מיר זענען אויס וועלט, אויס מציאות פון וועלט, אינגאנצן. זיי האט א מציאות פון לגמרי. זאגט, וזהו אוכלת יושביה, ורצו להיות במדבר דווקא. וואס איז די ווארט ומדברך נאוה, שהוא המשכת אור אין סוף ברוך הוא בחינת הדיבור, בחינת מלכות בחינת ארץ ישראל שלמעלה, ונקראת בשם בחינת ארץ, שהיא בחינת התחתונה שבאלקות כמו שכתוב והארץ הדום רגלי. זיי האבן געוואלט מקבל זיין אלקות דווקא במדבר. אין מדבר עס איז נישט. נישט מבטל זיין, ווי ס'ווייזט זיך פון אלטן רעבען, דווקא בשעת מ'איז מברר דעם מעשה קען מען איבערמאכן דעם העלם פון עולם העשיה, אין בחינת דיבור איז אז ס'בלייבט א זולת, ס'בלייבט א וועלט, ס'בלייבט א מציאות, און מ'נעמט אלוקות, אלוקות קומט אן צו א זולת טאקע, נישט וואס ס'ווערט אויס מציאות, דורך דיבור בלייבט דער מציאות פון א נברא, און אלוקות ווערט נתגלה לפי ערך דער מציאות הנברא. שהוא המשכת אור אין סוף ברוך הוא בחינת הדיבור בחינת מלכות בחינת ארץ ישראל שלמעלה אבער דארט נישט ווייל ס'וועט זיין דער ביטול ההעלם דער ביטול ההעלם לגמרי ונקרא בשם בחינת ארץ פון בחינת פארקערט ס'איז בחינת התחתונה שבאלוקות כמו שכתוב והארץ והארץ הדום רגלי עס נעמט עס זאל יא בלייבן דער צמצום אז דער נברא זאל קענען נעמען אלוקות לפי ערך לפי ערך זיין זיין זיין השגה. כתיב הוי' בחכמה יסד ארץ אבא יסד ברתא בחינת הדיבור דבר הוי' ששורשו מחכמה, וכנראה ממשל התינוק שכל זמן שאין לו מוחין דיניקה בשלימות אף על פי שיש לו קול אותיות פשוט על כן אינו יכול לדבר ולצרף אותיות, ומאחר שאין החכמה בשלימות לחלק הקול ולצרף אותיות כרצונו, ורצו המרגלים שיהיו כל ההמשכות מחכמה עילאה לבחינת דיבור ארץ ישראל שלמעלה, שם יש גם כן בית המקדש וירושלים וכל הבחינות. דער רבי זאגט אויב אז אויב דער דיבור פון א מענטש איז פארבונדען מיט זיין חכמה, א קינד וויבאלד אז זיין הגם אז ער האט א קול,

נישט מ'זאל נתבטל ווערן במציאות ווערן אויס העלם, מ'זאל נעמען טאקע א הויכע מדריגה אין אלוקות, אבער נאר אין אופן וואס זאל זיין לפי ערך מציאות הנברא, ענין פון דיבור. אבל יהושע וכלב אמרו טובה הארץ מאוד מאוד שעל ידי ארץ ישראל שלמטה דווקא בחינת מעשיות דווקא יומשך בחינת אור אין סוף בחינת מאוד בלי גבול בחינת עלמין סתימין ועלמין דאתגליין וזהו מאוד מאוד ב' פעמים מאוד עלמין סתימין ועלמין דאתגליין דאס איז יהושע וכלב האבן געהאלטן אנדערש וואס איז געווען זייער טענה כי באמ.

מען איז זיך מתייחס מיט א מציאות, אבער אין דיבור טוט מען נאר מיט א זולת וואס איז לפי ערך דער מענטשן, א מענטש קען נישט רעדן צו א דומם, צו א צומח, צו א חי, מען קען רעדן נאר צו א צווייטן מענטשן, ס'איז אין דיבור טוט דער מענטש, א מענטש אויכעט גייט אוועק פון זיין מציאות אין א געוויסער זין, און ער טוט מיט א זולת, אבער מיט א זולת וואס איז בערכו, משא"כ אינעם מעשה גייט ער אינגאנצן ארויס פון זיין ציור און ער טוט מיט א זולת וואס איז אינגאנצן שלא בערכו. איז זיי האבן, זיי האבן, ס'איז ריכטיג אז, דארט האב איך געזאגט פריער, א קטן, דער דיבור איז פארבונדן מיט חכמה. אויב מען האט נישט קיין דיבור האט מען נישט קיין שייכות מיט חכמה. זיי האבן אויך געוואוסט אז עס דארף זיין עפעס א געוויסער צמצום, עס איז דא דער כלל פון כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה ביותר, און זיי האבן אויך מסכים געווען אז בכדי אז מען זאל נעמען טיפער אלוקות דארף מאנט זיך א געוויסער ירידה, ס'מאנט זיך א געוויסער ארויסגיין טון מיט טון מיט א זולת, טון מיט א מציאות וואס איז נישט נישט לפי ערך מיין מציאות, אבער נאר אין א בחינה פון דיבור. נישט זאל זיין א ירידה לגמרי צו א בחינה פון מעשה צו גשמיות וואס איז בכלל נישט בערך צו צו דער מציאות האדם. מען טוט טאקע מיט מיט א צווייטע אבער נישט באופן וואס מען דארף זיך אינגאנצן אוועק אפרייסן זיך פון דעם אייגענעם מהות, למשל דיבור, וואס מיט דעם וועט אויך זיין א המשכה בחכמה עילאה, דורך דיבור וועט אויך זיין א הויכע המשכה, נישט אט אבער ס'איז נישט אזוי גבוה דא ביידע מאל, ס'איז נישט גבוה גבוה אזוי ווי מעשה וואס יעמאלט ווערט זיי האבן מורא געהאט אז ס'וועט אינגאנצן נתבטל ווערן די מציאות, אויב מ'וועט אויב מ'וועט ממשיך זיין אזא המשכה ווי פון מעשה, המשכה פון אין סוף אינגאנצן וועט אינגאנצן נתבטל ווערן די מציאות, אבער זיי האבן אויכעט געהאלטן אז ס'זאל זיין עבודה, ס'הייסט נישט בלייבן ביי דער מדריגה, איז א איז ס'זאל זיין א ירידה לבחינת דיבור. און דאס וועט מעורר זיין למעלה אויכעט א העכערע המשכה, א המשכה פון חכמה, ווייל דיבור פארבונדען מיט חכמה, אבער דער העכערע המשכה וועט זיין נישט א המשכה וואס וועט אינגאנצן מבטל ווערן דער העלם, דער ציור פון דער נברא, נאר אין זיין מציאות וועט ער האבן התעלות. אויכעט דורך א ירידה, ס'וועט זיין א עילוי טאקע אין אים, אבער נישט אזא מין סארט עילוי, דער רבי זאגט פריער, וועט זיין דער גילוי אין סוף ברוך הוא למטה כמו למעלה, דאס, דאס, דאס האבן זיי מורא געהאט. און יהושע וכלב האבן געזאגט, ניין, ס'איז נישט גענוג וואס דער מענטש האט אן עליה בעבודתו, נאר די כוונה איז טאקע איבערמאכן דער וועלט, איבערמאכן די מציאות הגשמית, נישט נאר וואס ער זאל נתעלה ווערן, ער זאל קריגן עפעס אן עילוי, נאר איבערמאכן דעם דעם דעם חשך דעם דעם מציאות פון ארץ. כי באמת עיקר כוונתו יתברך שיהיה דירה בתחתונים דווקא, כמאמר רז"ל נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים כו'. איז אינטערעסאנט, וויבאלד אז דאס איז דער נתאוה פון אייבערשטן זיין א דירה בתחתונים, מצד דעם בלייבט ער בלייבט וועט דער וועלט בלייבן א מציאות הגם אז ס'וועט זיין דעם ענין פון דירה בתחתונים.

מצד דער מדריגה פון אין סוף טאקע, מצד דער, מצד דער, ווי זאגט, מצד דער מדריגה פון אין סוף איז אויב ס'לייכט אין סוף אין א נברא ווערט אויס מציאות, אבער וויבאלד אבער אז דער אייבערשטער איז געשמאק, דעם אייבערשטנ'ס תאווה כביכול, דער נתאוה פון דעם אייבערשטן, ווי דער אייבערשטער איז העכער פון אלע הגדרות, און וואס איז זיין, וואס איז זיין נתאוה, זיין א דירה בתחתונים, און מצד דער מדריגה קען זיין בלייבט עס דער מציאות פון דער וועלט, און ביחד עם זה איז דא דער דירה בתחתונים, וביחד עם זה לייכט אור אין סוף, און דער וועלט ווערט נישט נתבטל. דאס איז שוין געזאגט, טובה הארץ מאד מאד, ס'איז נישט נאר, ס'איז צוויי מאד, נישט נאר וואס דורכדעם וואס ס'וועט זיין דער מצוות מעשיות וועט מען איבערמאכן ארץ, אז ס'וועט לייכטן אור אין סוף למטה כמו למעלה, נאר ער זאגט, און מיט דעם וועט בלייבן טאקע דער מציאות, דער וועלט וועט בלייבן במציאות, ווייל דער נתאוה הקדוש ברוך הוא איז דירה בתחתונים, וויבאלד אז דאס דאס איז דער חפץ פון דעם אייבערשטן אז זיין דירה בתחתונים, איז דער אייבערשטער איז נושא הפכים, קען זיין בלייבט דער מציאות פון וועלט, און ביחד עם זה וועט זיין דעם גילוי פון אור אין סוף אין דער וועלט.

כ'ווייס אז דער רבי טייטשט אזוי, דער רבי טייטשט אזוי דעם דעם אויף דעם לשון געווען, אבער דער רבי טייטשט דעם חפץ בנו ה' אז מצד דעם ווייל דאס איז דער חפץ פון אייבערשטן קען זיין די צוויי די צוויי הפכים. ער זאגט שיהיה, ושיהיה, ער זאגט, אלטער רבי זאגט ווייטער ושיהיה נגלה לעין כל בשר.